זאגט די הייליגע משנה. מאימתי קורין את שמע בערבין, פון ווען הייבן אן צו ליינען קרית שמע ביינאכט, ווי די משנה גייט אויסשמועסן, ווי די גמרא גייט אויסשמועסן, איז אז די משנה קומט פונעם פסוק, וואס די פסוק זאגט בשכבך ובקומך, אז ס'איז דא א חיוב קרית שמע סיי ביינאכט און סיי צופרי, און די שאלה איז, פון ווען קען איך ליינען קרית שמע, זאגט די משנה משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן עד סוף האשמורה הראשונה, ווען א כהן איז געווארן טמא איז דא דריי סטעפס וואס ער דארף דורכגיין ביז ער גייט האבן זיין טהרה, די ערשטע זאך איז אז ער דארף זיך טובל'ן, די צווייטע זאך איז אז ס'דארף ווערן נאכט, הערב שמש, די דריטע זאך איז ער דארף ברענגען זיין קרבן, ביי געוויסע טומאות דארף מען ברענגען א קרבן, די חידוש פון די משנה איז אז ס'גענוג ס'איז דורכגעגאנגען די ערשטע צוויי סטעפס, ס'גענוג אז ס'איז געווארן נאכט און ס'איז און ער האט זיך געטובלט, דעמאלטס קען ער שוין גיין עסן זיין תרומה, דאס איז בשעת צאת הכוכבים, און דעמאלטס איז די שיעור וואס דעמאלטס איז די שיעור וואס מען קען אנהייבן ליינען קרישמע, ווי רשי שמועסט אויס די מצוות קרישמע. פון ביינאכט האט נישט עכט מיט ביינאכט, ס'האט נישט מיט ווען ס'ווערט נאכט, מ'וועט זען אסאך שיטות שפעטער, אז מיט תוספות ס'איז דא שיטות וואס לערנען אז אפילו פארנאכט, בין השמשות, איז דא אפילו שיטות פון פריער, ס'האט נישט מיט מיט עכט מיט ווען ס'ווערט נאכט, די די איידיע דא איז אז ס'דארף זיין אז ס'דארף זיין בשכבך ווען מענטשן גייען שלאפן. און אין דעם אליין איז דא צוויי מהלכים וואס מיינט ווען מענטשן גייען שלאפן אדער אזוי ווי איך האב געזאגט אז ווען מענטשן גייען זיך לייגן וואס דאס איז א מער אנהייב נאכט און דאס איז פון די ערשטע דריטל פון די נאכט וואס דעמאלטס געווענליך די סדר פון מענטשן איז אז בערך אין די דריי צו פיר שעה גייען זיך מענטשן לייגן אדער זמן שכיבה מיינט די בשעת וואס מענטשן שלאפן וואס לויט דעם מהלך קען מען קען מען ליינען קרית שמע א גאנצע נאכט ביזן עלות באט די ווארט איז אלץ בשכבך אז עס איז אנגעבונדן אין זמן שכיבה. ביז ווען קען מען ליינען קרית שמע איז די ערשטע שיטה איז עד סוף אשמורה ראשונה דברי ר' לעזער דאס איז שטימט מיט דאס וואס מ'האט יעצט געזאגט אז ר' לעזער לערנט אז די זמן שכיבה די באדייט פון זמן שכיבה מיינט ווען מענטשן לייגן זיך און בערך ווען די די ערשטע דריטל נאכט גייט דורך האט זיך שוין א נארמאלער מענטש געלייגט, זיכער אמאל וואס ס'איז נישט געווען וואו צו גיין און וואס צו גיין, ס'איז נישט געווען וואס צו טון, איינמאל ס'איז געווארן נאכט וואס קענסטו ארומגיין מיט דיין לעכטל באט א געווענליכע מענטש האט זיך געלייגט צייטן, סאו מיינט די זמן שכיבה איז אנהייב נאכט און בשכבך וועט מיינען עד סוף האשמורה וחכמים אומרים עד חצות, און מיר זעהן די גמרא גייט אויסשמועסן אז ס'איז נישטא קיין שיעור פון עד חצות, ס'איז נישטא א הלכה וואס. איז אנגעבונדן אין נאכט וואס ס'ענדיגט זיך ביי חצות, חצות מיינט גארנישט, נאר וואס דען, עד חצות, דאס איז אלס א גזירה, בעצם די חכמים זענען מסכים אז אז די שיעור זמן קרישמע גייט עד עלות השחר, נאר וואס? קרבן פסח איז א שיעור איבער נאכט, קען זיין, וויאזוי איך לערן דעם שיעור פון קרבן פסח, יא, איז, מ'וועט זען קלאר אין די גמרא. רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר, דאס איז ווייל זמן שכיבה גייט ביז צופרי. פארציילט די משנה א מעשה, מעשה ובאו בניו מבית המשתה, די קינדער פון רבן גמליאל זענען צוריק פון א טרינק הויז, שאלה צו ס'טייטש א טרינק הויז, צו א חתונה, אין חדר לערנט מען אז ס'מיינט א חתונה, בית יוסף האט צוויי מהלכים, על כל פנים, אמרו לו לא קרינו את שמע, אונז האמיר נאכנישט געליינט קיין קרישמע, אמר להם אם לא עלה עמוד השחר. חייבין אתם לקרות, זענט עטס מחויב צו ליינען קרישמע, פארוואס? ווייל לויט רבן גמליאל האט מען נאכנישט פארפאסט די שיעור, ולא זו בלבד אמרו, נישט נאר דאס האט רבן גמליאל אויסגעפירט פאר זיינע קינדער, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות, דאס האבן מיר א מינוט צוריק געזאגט, איבעראל וואו די חכמים זאגן אז אז ס'איז דא עפעס וואס די שיעור ענדיגט זיך ביי חצות, איז מצותן עד שיעלה עמוד השחר, איז בעצם איז די שיעור דערפון איז ביז צופרי, און ער געבט יעצט פארשידענע ביישפילן, הקטר חלבים ואיברים. ווען א אין בית המקדש ווען מען מקריב די חלבים פון אלע קרבנות איז געווען חלב וואס מען דארף מקריב זיין ואיברים דאס גייט ארויף אויף א עולה וואס די אייבערן האט מען מקריב געווען אויפן מזבח איז מצותן עד שיעלה עמוד השחר נאך א הלכה וכל הנאכלים ליום אחד און די אלע זאכן וואס די וואס די צייט וואס די קרבן דארף געגעסן ווערן איז נאר פאר איין טאג עס מיינט א טאג מיט א נאכט איז מצותן עד שיעלה עמוד השחר ווען ווערט עס נותר עס ווערט נותר ביים עלות, אם כן למה אמרו חכמים עד חצות, פארוואס האבן די חכמים געזאגט אז די זאכן קען מען נאר טון ביז חצות, אלא להרחיק אדם מן העבירה, וויאזוי רש י לערנט, בעצם האט מען דא אויסגערעכנט דריי זאכן וואס מצותן עד שיעלה עמוד השחר, איינס איז קרישמע, איינס איז הקטר חלבים ואיברים, און די דריטע איז די אכילת קדשים, יא וכל הנאכלים ליום אחד, רש י זאגט אז דאס וואס מען האט געשטעלט א גזירה און מען האט געמאכט אז די אז די קאט אף טיים זאל זיין ביי חצות גייט נאר ארויף אויף קרישמע און אויף אכילת קדשים, אויף הקטר חלבים ואיברים וואס דאס האט מיט די כהנים און כהנים זריזים הן, דארט איז נישט געזאגט געווארן די הלכה אז ביי חצות זאל עס ווערן נותר און מען זאל עס מער נישט קענען מקריב זיין אויף מזבח, די כוונה פון די משנה פארוואס די משנה ברענגט עס איז פשוט צו ווייזן אז אלע הלכות וואס האבן מיט נאכט גייט ביזן עלות. זאגט די הייליגע גמרא, תנא היכי קאי, די תנא הייבט אן מיט א הנחה אז ס'איז דא אזא חיוב פון קרישמע, מאימתי, פון ווען אן ליינט מען קרישמע, פשט איז אז ער האט אנגענומען אז ס'איז דא א חיוב פון ליינען קרישמע. תנא היכא קאי, פון ווי ווי האט ער געלערנט? ס'איז די ערשטע משנה אין שס, ווי האט ער שוין געלערנט אז ס'איז בכלל דא א הלכה אז מ'דארף ליינען קרישמע אז ער זאל פרעגן פון ווען איך לייען אן קרישמע? ותו, נאך א קשיא, מאי שנא דתני בערבית ברישא, פארוואס הייבט מען עפנט אויף די סידור, זעט מען די סידור הייבט זיך אן פון מודה אני, פארוואס הייבט ער אן מיט ביינאכט? בעצם תוס' זאגט אז די קשיא איז ווייל מצד דעם תמיד של שחר אין די פסוקים זעט מען אז די תמיד של שחר קומט פאר די תמיד של בין הערבים ממילא גיי לויטן סדר פון די תמידים אזוי זאגט תוספות איז פארוואס ווען דו קומסט לערנען הלכות קרישמע הייבסטו אן מיט בערבית מאי שנא דתני בערבית ברישא ליתני דשחרית ברישא ענטפערט די גמרא תנא אקרא קאי די תנא קומט פשוט פונעם חומש דכתיב שטייט אין פסוק בשכבך ובקומך, און בעצם האט ער שוין יעצט פארענטפערט ביידע קשיא'ס, איינס, תנא אקרא קאי מיינט אז פון ווי ווייס איך אז ס'איז דא א חיוב? ווייל ס'שטייט אין פסוק, און אויך אין דעם פסוק האסטו די סדר, כ'הייב אן פון בשכבך און פון דארט גיי איך צו ובקומך, מילא גיי איך נאך דעם סדר פונעם פסוק, והכי קתני, אזוי איז פשט אין די משנה, זמן קרישמע דשכיבה אימת, דאס שטייט בשכבך אז ס'דא א חיוב קרישמע אינעם פסוק, אימת, ווען איז דאס? אויף דעם איז די תירוץ משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן. פיין, ואיבעית אימא, נאך א תירוץ וועל איך דיר ענטפערן, די תירוץ פארענטפערט נאר איין קשיא, דאס איז די קשיא פארוואס איך גיי אויפן סדר פון קודם נאכט און נאכדעם טאג, באט די צווייטע תירוץ אין די גמרא ווי רש"י לערנט ענטפערט נישט די ערשטע קשיא פון פון פון תנא היכי קתני. יליף מברייתו של עולם, מען קוקט ביי בריאת עולם זעט מען אויך דאך אזוי, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, און בעצם פון דארט לערנט מען ארויס אז אלע אלע אידישע הלכות בעצם ארבעט אז די נאכט קומט פאר די טאג, מילא אין אונזער משנה עמיר אויך אנהייבן מיט די נאכט און נאכדעם גיין צו טאג, פרעגט די גמרא אי הכי סיפא דקתני. אה, סיפא מיינט די נעקסטע משנה, וואס דארט רעכנט מען אויס די די הלכות קרישמע פון צופרי, שטייט אזוי בשחר מברך שתיים לפניה, צופרי מאכט מען צוויי ברכות יוצר אור מיט אהבה רב מיט מיט יוצר המאורות מיט אהבה רבה, ואחת לאחריה דאס איז גאל ישראל, איז וואר איז בערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה, ס'דא צוויי ברכות פאר קרישמע און צוויי ברכות נאך קרישמע. דארטן הייב איך אן מיט א פארקערטן סדר, איך הייב אן מיט די ברכות פון שחרית קודם און נאכדעם זאג איך די ברכות פון מעריב, לתני דערבית ברישא, אויב ס'איז אונז אזוי וויכטיג צו גיין לויט די פעטערן פונעם פסוק פון בשכבך ובקומך אדער לויט די סדר וואס מ'טרעפט ביי בריאת עולם זאל איך עס זאל איך עס טון אין די צווייטע משנה אויך? ענטפערט די גמרא, תנא פתח בערבית, די תנא האט אנגעהויבן מיט ביינאכט, טאקע פאר די צוויי סיבות וואס אונז האבן אויבן געלערנט, והדר תני בשחרית, און נאכדעם האט ער שוין האט ער געזאגט גייט ער צו די הלכות פון שחרית עד דקאי בשחרית איינמאל ער שטייט ביי ביי שחרית איז פריש מילי דשחרית גייט ער אויסרעכענען די הלכות פון פון פון די ברכות וואס קומט מיט קרישמע והדר פריש מילי דערבית און דאן גייט ער צוריק אוקעי, אין אנדערע ווערטער איינמאל איך בין שוין דארט די פוינט פון די פון די גאנצע גמרא איז אז ס'האט א פעטערן, ס'האט א מהלך, סאו ס'מאכט סענס, ס'דא א וועג ווי ס'וואלט געמוזט אזוי זיין, ווען די גמרא וואלט זייער שטארק געוואלט וואלט מען געקענט אנהייבן מיט מיט די משנה וואלט געקענט אנהייבן מיט בשחרית און מ'וואלט עס מסביר געווען אויף א געוויסע וועג, וואלט ער געפונען די גמרא האט א מהלך, ס'הייבט זיך אן מיט בשכבך ווייל אזוי הייבט זיך אן אין פסוק, איינמאל איך רעד פון הלכות שחרית גיי איך גיי איך נישט אוועקלויפן דערפון, איך וועל אויסשמועסן די די הלכות פון די ברכות און דאן קען איך צוריק גיין צו ערבית. גיימער ווייטער, אמר מר. דא דארף מען צולייגן אביסל קאפ. אמר מר אונז האבן געלערנט אין די משנה משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן אז די משנה רעדט קאוד לענגוויטש אנשטאט צו זאגן נארמאל האסט מיך געפרעגט ווען מ'הייבט אן קריאת שמע זאג מיר א זייגער פארוואס זאגסטו מיר ברענגסט מיר א צווייטע הלכה דאס איז געווען די גמרא'ס קשיא משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן יעצט ווייס איך נישט צוויי זאכן כ'ווייס נישט ווען מ'הייבט אן קריאת שמע און כ'ווייס נישט ווען ס'איז כהנים נכנסין לאכול בתרומתן סאו וואס ווילסטו דא מכדי לאמיר זען כהנים אימת קא אכלי תרומה ווען גייען כהנים די גמרא איז א תלמוד חכם, די גמרא ווייסט אז ס'איז דא א ברייתא ערגעץ וואס דארט שטייט אז ווען קענען כהנים אנהייבן עסן תרומה משעת צאת הכוכבים וואס איז א חידוש אזוי ווי אונז האבן שוין אויסגעשמועסט אין די משנה ווייל בעצם פעלט דא די קרבנות דער כהן איז נאכנישט אינגאנצן ריין לגבי עסן קדשים קען ער נאכנישט נאר לגבי תרומה איז דא א דרש פון א פסוק אז אפילו איז מחוסר כפרה מיט דעם אליין וואס איז געווארן נאכט משעת צאת הכוכבים קען ער עסן, זאגט ער אזוי, מכדי כהנים אימת קא אכלי בתרומה משעת צאת הכוכבים ליתני משעת צאת הכוכבים רעד צו מיר נארמאל, זאג מיר אז די צייט פון ווען מ'קען אנהייבן ליינען קריאת שמע איז משעת צאת הכוכבים, זאגט די גמרא מילתא אגב אורחיה קמשמע לן, טאקע הא גופא איז מיין חידוש, אויב איך קען דיר אריינרוקן אין די משנה אז זאלסט געוואר ווערן נאך א נייע הלכה און די הלכה איז א חידוש, אזוי ווי אונז האבן ארויסגעשמועסט, ווייל דער כהן איז נאך מחוסר כפרה, אז איך קען דיר זאגן א זאך וואס איך מוז צוקומען צו א דרש, און מען זען ס'איז גאנץ גאנץ א שטארקע דרש, מען נעמט א פסוק און מען קוועטשט ארויס דערפון א הלכה, אז איך קען דיר זאגן די אינטערעסאנטע הלכה אז כהנים האבן שוין די רעכט צו גיין עסן תרומה משעת צאת הכוכבים איז מיר עס א מעלה, ממילא וועל איך דיר עס זאגן אויף אזא וועג אז זאלסט געוואר ווערן די הלכה. מכדי כהנים אימת קא אכלי תרומה משעת צאת הכוכבים ליתני משעת צאת הכוכבים, זאג מיר דעם זייגער, ענטפערט די גמרא מילתא אגב אורחיה קמשמע לן אז כהנים אימת אימת קא אכלי בתרומה, ווען קענען כהנים אנהויבן עסן תרומה? משעת צאת הכוכבים. אין אנדערע ווערטער פארוואס זאג איך דיר עס ווייל איך וויל זאלסט וויסן, טאקע דאס איז מיין כוונה אז זאלסט ארויסנעמען דערפון די הלכה אז כהנים קענען שוין עסן תרומה משעת צאת הכוכבים. והא קמשמע לן, וואס די חידוש? וואס איז מיר עס אזוי וויכטיג צו זאגן? דער תירוץ איז דכפרה לא מעכבא, אז דאס אז ער האט נאכנישט געברענגט קיין זיינע קרבנות, וואס אויף דעם דארף ער ווארטן צופרי, יעדער ווייסט אז מען קען נישט מקריב זיין קיין קרבנות ביינאכט, איז און ער דארף ווארטן אויף צופרי, איז כפרה לא מעכבא און שוין ביינאכט קען ער גיין עסן תרומה, כדתניא, און דאס אלעס איז געבויט אויף א ברייתא, זאגט די ברייתא א פסוק, ס'איז כדאי די עולם זאלן אריינקוקן אין די פסוק, איך גלייב אז ס'איז צוגעצייכנט די זייט. ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים, ובא השמש איז ס'איז דא יא ס'איז דא פארשידענע וועגן וויאזוי מען קען לערנען דעם פסוק ואחר יאכל מן הקדשים, די פשוט'ע פירוש המילות אן חז"ל זעט אויס די פסוק רעדט זיך פון קדשים יא? און אויב אונז ווייס מיר אז ביי קדשים דארף זיין די קרבן איז ובא השמש וואלט געקענט מיינען אפשר צופרי, ובא השמש קען דאך פונקט אזוי מיינען צופרי, וטהר מיינען אז. ער געברענגט זיין קרבן וואס דאס איז געווען די ענדגילטיגע סטעפ, ואחר יאכל מן הקדשים, חזל לערנען אינגאנצן אנדערש, ואחר יאכל מן הקדשים לערנען חזל מיינט תרומה, אז ער קען גיין עסן תרומה, סאו לאמיר זען וויאזוי די ברייתא גייט אפלערנען די פסוק, ובא השמש וטהר, איז ביאת שמשו מעכבתו, נאר דאס וואס די זון גייט אונטער טוט אים אפהאלטן מלאכול בתרומה פון קענען עסן תרומה, אבער ואין כפרתו מעכבתו, ער דארף נישט ווארטן אויף צומארגנדיגן טאג ווען ער גייט ברענגן זיין קרבן. אזוי האבן חזל געלערנט, ואחר יאכל מן הקדשים גייט מיינען תרומה, ובא השמש וטהר, וטהר איז א זאך וואס מיינט אוטומאטיש אז ער איז שוין ריין און און ער קען שוין גיין עסן תרומה, מ'וועט שוין זען. פרעגט די גמרא אזוי, ממאי דהאי בא השמש, ביאת ביאת השמש מיינט ווען די זון גייט אונטער, והאי וטהר, טהר יומא, און ווי ווי חזל טייטשן וטהר, טהר יומא מיינט אז די נא אז די נאכט איז געווארן ריין פון טאג, ס'מיינט צאת הכוכבים, ס'מיינט אין אנדערע ווערטער ער קומט אויסשליסן די שקיעה. ביי שקיעה איז נאך די טאג אריינגעמישט אביסל אין די נאכט, ס'איז יום ולילה זענען משמשים בערבוביה בא השמש, מיינט צאת הכוכבים וטהר יומא אז אז די גאנצע טאג איז שוין אוועק געגאנגען ווען די נאכט איז ריין פון טאג. דילמא ביאת אורו, אפשר רעדט מען צופרי ווען די זון שיינט אויף, וטהר טהר גברא מיינט ווען די מענטש איז ריין, ווי רשי זאגט וואס מיינט ריין? אז די מענטש איז געגאנגען ברענגען זיינע קרבנות, וואס די קרבנות איז די ענדגילטיגע סטעפ וויאזוי די מענטש רייניגט זיך. און אויב לערנט מען אזוי, ווייס איך בכלל נישט די הלכה אז מחוסר כיפורים קען עסן תרומה. איך ווייס פארוואס, ווייל איך לערן די פסוק אויף א וועג אז ער דארף יא ברענגען זיינע קרבנות. אמר רבה בר רב שילא האט ר' האט רבה בר רב שילא געזאגט, יעצט האמיר דא א דקדוק'יגע פראבלעם, אם כן לימא קרא ויטהר, זאל די פסוק זאגן ויטהר, יטהר איז א לשון ציווי, א לשון פון קום ועשה, אויב דארף ער נאך גיין ברענגען קרבנות, ס'נישט קיין זאך וואס געשענט אטאמאטיש בדרך ממילא, ער דארף ער דארף עפעס טוהן, זאג ויטהר, און ער זאל גיין טוהן די פעולה וואס ברענגט אים זיין טהרה, ס'שטייט נישט ויטהר, מאי וטהר, טהר יומא אז די טאג איז געווארן ריין, כדאמרי אינשי ברענגט א אויסדרוק פון מענטשן אז איערב שמשא, ס'איז געווארן נאכט, ואידכי יומא, אידכי איז א אראמישע ווארט וואס זאגט אז די טאג איז אוועקגעגאנגען, די טאג איז האט זיך אזוי אפגעקילט, ס'איז אויך א לשון פון טהרה, ס'געט זיך אזא קער אויף. ממילא איך לערן אזוי דעם פסוק, מילא אונזער הלכה איז קלאר, אז אונז האמיר א מחודש'דיגע מהלך פון חזל, וויאזוי ארויסצולערנען אז א מחוסר כיפורים קען גיין, א כהן וואס איז א מחוסר כיפורים קען גיין עסן תרומה תיכף מיט צאת הכוכבים, סאיז דא דא צוויי חידושים איינס נישט בייטאג נאך די קרבנות צוויי נישט די שקיעה יא צאת הכוכבים, און די חידוש האב איך אינטערעסע צו דערמאנען אין אונזער משנה, מילא ווען איך זאג דעם מאימתי קורין את שמע בערבית וואס גייט אויך האבן די שיעור פון צאת הכוכבים, זאג איך דיר אז סאיז די זעלבע ווי די הלכה פון בשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן סאו נאך א קליין שטיקל במערבא אין מערב וואס לכאורה מיינט עס ארץ ישראל הא דרבה בר רב שילא לא שמיע להו זיי האבן נישט געהערט די גאנצע שמועס פון רבה בר רב שילא ובעו לה מיבעיא זיי האבן געהאט א שאלה, זיי האבן עס פשוט געפרעגט בתור שאלה, מ'האט געפרעגט וואס מיינט, וויאזוי לערן איך דעי פסוק, בא השמש ביאת שמשו הוא, מיינט עס, אזוי ווי אונז האבן געלערנט אז ס'מיינט ווען ס'ווערט נאכט מאי וטהר טהר יומא אז די טאג איז געווארן ריין או דילמא ביאת אורו, עס מיינט צופרי מאי וטהר טהר גברא דער מענטש איז געגאנגען ברענגען זיינע קרבנות, והדר פשטו לה מברייתא, דאס איז א ברייתא וואס מ'וועט לערנען מארגן, מדתניא בברייתא סימן לדבר צאת הכוכבים, די ברייתא פירט אויס, מאימתי קורין את שמע בערבית, משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן.